לזכות חיה מרים בת פרידא שתחיה ביום ההולדת שלה כ"ו שבט. משיחת א' דראש חודש אדר הראשון תשנ"ב.
דאס האט אויכעט א שייכות מיוחדת צו פרשת השבוע וואס דאס איז דאך פרשת תרומה, וואס פרשת תרומה הייבט זיך אן מיט א ענין כללי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם,

לכאורה האט זיך געדארפט אנהייבן די התחלה פון נדבת המשכן וואס איז שייכת לכל אחד ואחת, און דערנאך זאל מען מוסיף זיין די וואס זענען שייכות צו די וואס זענען רייכער, אדער צו די וואס זענען גאר רייך, אדער צו די וואס מען איז מסיים אין דעם מנין עצמו, אבני שוהם ואבני מילואים, וואס דאס איז דאך געווען מער נישט ווי ביי יחידי סגולה, ויותר מזה ס'איז גאר דא א דעה אז ביי הנשיאים הביאו איז די טייטש נשיאים בזה אז דאס מיינט די לשון עננים אז די אבני שוהם ואבני מילואים האבן גאר געבראכט עננים דערפאר וואס די מחנה ישראל וואס זיי זענען דארט געווען נדיב לב נדיב לב און נדיב לבו מיט אלע מעלות שבדבר, אבער ס'איז דא סחורה וואס האט געדארפט זיין במציאות אז מען זאל דאס האבן פון פריער, איז אט דאס נישט געווען במציאות פון פריער אף על פי וואס זיי האבן געהאט א ריבוי עשירות סיי פון ביזת מצרים און אויכעט דערנאך פון שירת הים.

און דערנאך קומט עס אראפ אויכעט אין פרשת תרומה האמורה, ובמיוחד אז תרומה און תצווה גייט זיך צוזאמען לגבי כמה עניינים, און דערנאך הייבט זיך אן א נייע סדרה פון אנהויבנדיג פון נאך שובבי"ם ת"ת, די נייע סדרה, נייע סדרות פון ויקהל און פקודי און ויקרא כמדובר כמה פעמים. ועוד והוא העיקר אז דאס מיינט מען ביי יעדער אידן זאל זיין אזוי, און דאס פארענטפערט אויכעט פארוואס מען הייבט אן מיט די זהב, און מען דארף ניט אנקומען צו דעם תירוץ אז ס'איז געווען דער ענין וואס אז ס'איז געווען דער ביזת הים און לפני זה ביזת מצרים וינצלו את מצרים מיט כלי זהב און כלי

תיכף ומיד ממש דער לעצטער רגע און תיכף ומיד ממש דער רגע של אחרי זה, ובפרט נאך וואס אף על פי כמדובר כמה פעמים אז אין די שובבי"ם ת"ת ווערט נישט דערמאנט אין חסידות על כל פנים אין די מאמרים וועלכע איך האב געזען אדער געפונען, אחוץ ווי אין איין מאמר און דארט אויכעט א ספק וכמדובר כמה פעמים. אבער בכל אופן די עניינים שלאחרי זה וואס הייבט אן ביי ויקהל אז מען קלייבט צוזאמען אידן וואס דאס איז דאך א תנאי אין א גאולה אמיתית והשלימה אז זאל זיין ויקהל אז אלע אידן זאלן ווערן אין איין און איינציגן קהל

ותיכף ומיד אנהויבן מיט די צדקה, און בפרט נאך ווי שטייט אין אבות דרב נתן אז אויך תינוקות של בית רבן האבן זיך משתתף געווען אין תרומת המשכן על דרך און אין נדבת המשכן על דרך זה פארשטאנדיג ובמכל שכן וקל וחומר אז מ'דארף מצרף זיין תינוקות של בית רבן בכל הענינים ובכל הפרטים, בפרט נאך אז דאס איז א ענין ווי שטייט נאך געבראכט פון ספרי, אז איצטער זיינען אידן אלע אין אן אופן פון תינוקות, און דער אמת'ער חיוב במצוות וועט זיך אנהויבן כמצוות רצונך,

דאס דא וואס שטייט אין אדם אן אלף רבתי אלופו של עולם בגלוי האט מען גלייך די גאולה אמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו און מען נעמט מיט די צדקה וואס מען טוט זיך געבן וואס מען טוט זיך מנדב זיין כל אחד משלו און מיטנעמען אויכעט והוא העיקר די החלטות טובות אויף להוסיף כהנה וכהנה בכל עניינים האמורים אנהויבנדיג פון דעם ציווי, אז ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, א יעדער איד איז מצוה און געגעבן געווארן כח, און ס'איז א זיכערע זאך אז ער טוט עס בפועל און האט עס שוין געטון בפועל, אז ער זאל מאכן די בתוכם זאל ווערן א משכן לו יתברך, ואדרבה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך,

ועוד והוא העיקר אז זאל זיין תיכף ומיד א תוספות החלטה בנוגע צו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם וואס דאס איז מען דאך מצווה אדרבה ביתר שאת וביתר עוז אין זמן הגלות דעמאלט דארף מען האבן דעם ציווי מיט דעם נתינת כח און מען דארף באווארן אז זאל זיין עבודה בשמחה דוקא וטוב לבב נישט קוקנדיג אויף די שוועריקייטן וואס גלות שטעלט אויף דערויף, אפילו בשעת מען רעדט שוין אז דער גלות האט שוין אין זיך דעם אלף און אן אלף רבתי וכו', קומט זיך דאס דאך דאס ניט צו בנו הסמוך על שלחן אביו כמדובר כמה פעמים, און ויהי רצון פון דיבור פון די מין די אלע עניינים, און צוזאמען מיט די שליחות אויף צדקה וואס יעדער כמדובר וועט מוסיף זיין אויך מיט די לע, וועט מען ממהר זיין און מזרז זיין די גאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש און ממש ממש ממש על ידי משיח צדקינו יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו,